איך וויל מיטטיילן אונזער רייזע, אונזער דזשורני מיט אונזער קינד וואס אונז טוען אנרופן א קיפ, א קינד אין פעין. היינט צופרי האט מיך איינער געפרעגט ווי מיין אכצן יעריגע זון לערנט, און איך האב געזאגט ער איז א שעפעלע, ער איז א צדיק, ער איז א קיפ אין פעין. סאו ווי אזוי קענסטו שמייכלען און ווי אזוי קענסטו ווייטער גיין מיט דיין ארבעט? זאג איך ווייל אונז האבן אבי און אונז האבן א סופארט גרופ, אונז האבן א שטארקע מהלך פון טוויסטעד פעירענטינג צוזאמען מיט א שטארקע דעת תורה, אונזער יונגעל איז געווען א שווערע נשמה פון יונגווייז אן, נישט צוליב זיין אייגן שולד נאר צוליב וואס די אייבערשטער האט געוואלט פאר אים, און אונז האבן געהאט זייער זייער שווערע צייטן אין שטוב ווי ס'איז געווען אסאך. קולות, און אסאך פייט, און אסאך סטרעס און ענקזייעטי, א נערוועזקייט, א אנגעצויגנקייט, א שטוב פול מיט ווי קיינער וואלט ממש זיך נישט געוואלט דרייען דארט, און מען האט זיך ממש נישט געקענט פארשטיין וואס וועט זיין מיט די קינד, ביז די טאג וואס אונז זעמער אנגעקומען צו אבי און צו די געוואלדיגע סופארט גרופ ווי ממש איינע די צווייטע עלטערן זענען דארט, פאר זיך און צו מחזק זיין זיך און מחזק זיין אנדערע. היינט צוטאגס וויל איך זאגן, ס'איז נישט דא צו דמיון, יו קען נאט קאמפעיר, מען קען נישט פארגלייכן, אונזער צדיק היינט, ער ברוך השם לייגט תפילין יעדן טאג, ס'דא א רואיגע שמייכל אויף זיין פנים, א מנוחת הנפש, נאך צוויי יאר פון טון גארנישט, איך רעד גארנישט, נישט קיין ישיבה, נישט קיין ארבעט, האט ער ברוך השם אנגעהויבן צו ארבעטן. אין די אנהויב איז עס געווען זייער שווער, איך און מיין מאן זענען נישט געווען אויף די זעלבע פעידזש, אונז זעמער נישט געווען אויף די זעלבע פלאץ, אוודאי א מאמע האט אפשר מער ווארעמקייט געפילען און פארשטייט מער פון ווי די קינד שטאמט, און א טאטע ווען ער האט א זון אזוי איז עס פול מיט בושות און חרפות, און עס איז זייער זייער זייער זייער א שווערע נסיון. אבער מיט די הילף פון אבי און דעם מהלך זענען אונז ברוך השם אנגעקומען צו גאר גאר א גוטע פלאץ, אין די אנהויב האט מיין זון געכאפט די לאוו, די אנקאנדישענעל עקסעפטענס, מען האט אים אנגענומען ביי אונז אין שטוב, נישט קיין ווארט וועגן א קאפל, נישט קיין ווארט וועגן תפילין, נישט קיין ווארט וועגן שמירת שבת, נאר איך בין אזוי פרייליך דיך צו זען, צו ער איז יא געקומען צו א שבת סעודה צו נישט געקומען צו א שבת סעודה, ברוך השם היינט צוטאגס איז אונזער שטוב א פרייליכע רואיגע שטוב ווי די קינד איז פרייליך צו וואוינען און זיין ביי אונז אינדערהיים, צו ס'איז סתם צו פארברענגען, צו ס'איז סתם צו ארויפקומען פאר א סאפער, לעצטענס האבן אונז געהאט א פייער וואס. איז פארגעקומען דארטן וואו מיין זון וואוינט אין די בעיסמענט, ער וואוינט דארט מיט א מיידל, און אלע שכנים, צוואנציג מיסד פאון קאלס, איז אקעי? איז אקעי? די קינד איז אקעי? אלעס אקעי? ווייל יעדער האט געוויסט אז ער שלאפט דארט אינעם בעיסמענט, און קוק ווי יעדער איינער האט אים ליב, און קוק ווי יעדער איינער וויל אז ער זאל זיין בסדר. מיין מאן איז געזיצן שבעה נישט לאנג צוריק און ער איז געקומען, דער קינד איז געקומען נאך אמאל וואו ס'איז אפילו מען האט אים געזאגט ער דארף נישט, אבער דאך האט ער געוואלט קומען, און ער האט פארברענגט פינף שעה מיט די געשוויסטער און מיט די משפחה, מיט ליבשאפט און מיט א איינגענעמקייט, פארוואס? ווייל זיין טאטע מאמע האבן ארויסגעוויזן ליבשאפט, איינגענעמקייט, אונז זעמער שטאלץ מיט דיך, אונז זעמער צופרידן מיט דיך, אונז האבן דיך שטארק ליב. די זומער האב איך געטוישט זומער פלענער נאר כדי אז מיין קינד זאל זיך פילן קאמפארטעבל, איך בין געגאנגען א באנגלאו קאלני וואס איז נישט אונזער קרייז און נישט אונזער קהילה, אבער מיין קינד ווייסט דעט הי איז וועלקאם און ווען ער וויל און אם ירצה השם ער וועט קומען וועט ער ווערן אנגענומען, מען וועט נישט קוקן אויף אים און מען וועט גארנישט זאגן פאר אים, נאר ער וועט זיין גוט און שטארק צופרידן און פרייליך אז ער איז א חלק פון די משפחה. לעצטע וואך האט ער מיך געזאגט, מאמי, מיין גרעסטע הנאה איז צו פארברענגען מיט דער משפחה, נישט סתם א טאג א טריפ, נאר א נארמאלע טאג-טעגליכע לעבן א פארברענג מיט דער משפחה. דאס איז אלעס נאר צוליב אבי'ס העלפ און סופארט, און נישט אויפגעבן אפילו אין אונזער שווערסטע צייטן, און דער מהלך מיט אונזער שטארקע דעת תורה. ווער עס העלפט צו און ווער ס'איז דא צו סופארטן די געוואלדיגע מצוה פון הצלת נפשות, זאל דער אייבערשטער העלפן אז עטס זאלטס געהאלפן ווערן מיט נחת לרוב מיט אלעם גוטן.